יעצט דערווייל אונז ווייסן בעצם לכאורה פון בזמן כתיבת ספר שופטים איז געווען ידוע אז די פסל מיכה איז געווען נישט במקום הר אפרים נאר ס'איז געווען אין שבט דן, ווי איז עס אנגעקומען פון דעם איש מיכה מהר אפרים ביז שבט דן? איז די מעשה איז געווען אזוי, ס'איז געווען אין יענע צייט א פראבלעם שבט דן האט געהאט א פראבלעם, באמת די פראבלעם זעהן אונז שוין אין ספר יהושע פאר דעם דאס איז די ראיה אז די פרשה איז געווען אסאך פריער, אז שבט דן נישט מצליח געווען צו נעמען זיין נחלה זיי האבן זיך געזוכט א נייע נחלה האבן זיי געשיקט שלוחים מרגלים און אויסשפיאנירן וואו ס'איז דא עפעס א פלאץ, וואו ס'איז דא עפעס א שטאט וואס איז גרינג איינצונעמען וואו זיי זענען קענען וואוינען. ביזדערווייל זענען זיי אדורכגעגאנגען אין דעם הר אפרים דארט וואו מיכה האט געוואוינט, האבן זיי געקענט דעם נער, דער לוי, וואו ס'האט מען געקענט זיין קול, אינטערעסאנט וואו האבן זיי געקענט פריער, זעט אויס זיי זענען געקומען פון זיין געגנט אדער ער אמאל האט ער זיך געדרייט ביי זיי, ס'שטייט נישט ווי אזוי ער קען זיי, אבער זיי האבן געגאנגען צו אים, זעט אויס א גוטע חבר, מען קען אים. און געפרעגט וואס גייט פאר, זאגט אה כ'בין געווארן א כהן פאר מיכה'ס פסל, זאגט אה נו האסט דאך א אפוד האסט דאך א וועג צו פרעגן פרעג שאל נא באלהים אויב הנצליח דרכנו אשר אנחנו הולכים עליה יא א גוטע געטראפן א גוטן כהן א גוטע זאל מען זאגן זיי זאגן נבואה אדער אזויווי א שאלה באורים ותומים צו ס'גייט זיין געלונגען און וואס האט זיי די כהן געזאגט יא לכו לשלום נוכח השם דרככם אשר תלכו בה די אייבערשטער איז מיט ענק כביכול בקיצור זיי האבן באקומען אפילו א ברכה, זענען געגאנגען צו א פלאץ וואס הייסט לייש, זיי האבן געזען אז די לייש איז א אינטערעסאנטע פלאץ, די גוים וואס וואוינען אין לייש זענען בעצם גוים פון צידון, זיי באלאנגען פון די צידונים, זיי זענען פון אנשי צידון, און ביזדערווייל אינצווישן זיי און צידון זעט אויס אידן האבן איינגענומען, זיי זענען געבליבן אפגעהאקט, זיי האבן נישט געהאט קיין שייכות, דבר רחוקים המה מצידונים ודבר אין להם עם אדם, זיי האבן נישט מיט די מענטשן, די אידן וואס וואוינען האבן זיי נישט, און דאס איז געווען אזויווי א מקום אפגעטיילט פון די אנדערע גוים, האבן זיי פארשטאנען אז ס'גייט זיין גרינג איינצונעמען אז זיי זענען נישט קיין נענט צו זייערע מענטשן זאלן שרייען מען וועט זיי נישט הערן מען וועט זיי קענען גרינג אייננעמען בקיצור זענען זיי אהיים געגאנגען צו די שבט דן און געזאגט פאר שבט דן קוק אונז קענען גיין הארץ והנה טובה מאוד זייער ענליך צו וואס די ערשטע מרגלים האבן געזאגט יא א גוטע פלאץ וואס וואס פארפוילט מען דא זעט אויס האבן זיך פארפוילט און פארפוילט פלאץ נישט פויל. גייט עטס קומען אל עם בוטח, די מענטשן וואס וואוינען דארט זיי האבן נישט מורא זיי כאפן נישט וואסערע סכנה וואסערע וואלנערעבל פאזישאן זיי זענען אין, און ס'איז א געשמאקע פלאץ ארץ רחבת ידיים ס'פעלט נישט גארנישט אונז קענען גיין, און לפיכך האבן זיי גענומען זעקס הונדערט מענטשן, חגור כלי מלחמה, זענען געגאנגען גיין אייננעמען לייש, ביז דערווייל אויפן וועג זענען זיי אדורך געגאנגען א פלאץ וואס הייסט קרית יערים ביהודה, דארט הייסט עפעס עד היום הייסט עס מחנה דן, פארוואס ווייל מחנה דן קומט אריין מחנה דן אין יהודה האבן געמאכט א סטאפ אין דעם נעבן קרית יערים פון יהודה אויפן וועג צו אייננעמען לייש נאך א סטאפ האבן זיי געמאכט אין בית מיכה אין הר אפרים די פינף מענטשן די פינף ערשטע מרגלים זענען אדורך געגאנגען האבן זיי געזאגט פאר זייערע חברים די זעקס הונדערט מענטשן אונז ווייסט אז דא איז דא א אפוד און ס'זעהט אויס פון די גאנצע מעשה אז ס'איז געווען עפעס א עפעס א געפינס ס'איז געווען שווער צו טרעפן א אפוד מיט א כהן א לוי די מיכה איז געווען זייער פרייליך זיי האבן געזוכט עפעס אזא זאך און ער זאגט, נו, איר זאלט וויסן וואס צו טון, ועתה דעו מה תעשו, אין אנדערע ווערטער לאמיר כאפן דעם דעם גאנצע זאך, אבל כך הוה איז מען אזוי געגאנגען, זאגט העלא, שלום פאר דעם לוי, און עס שטייט דארט זעקס הונדרעט מענטשן, און זיי טון גארנישט, זיי שטייען, און געגאנגען די פינף מענטשן וואס האבן זיך געקענט מיט די לוי, איז האבן זיי געגאנגען, און גענומען די גאנצע זאך, גענומען די פעסל, די מסכה, די אפוד, די תרפים, און דער כהן, און זיי פארן. און די זעקס הונדערט מענטשן זאגן גארנישט, זיי שטייען און שטייען נאר אזוי כאילו, זיי האבן טענה'ט נאר א רמז. און דער כהן זאגט, וואס טוסטו? זאגן זיי, וואס הייסט, לוינט זיך פאר דיר? וואס איז בעסער, זיין א כהן פאר עפעס איין משפחה, אדער זיין א כהן פאר די גאנצע שבט, פאר א גאנצע משפחה בישראל, שבט דן? איז ער מסכים געווען, טאקע א בעסערע דזשאב, איז ער גייט מיט זיי. איז אמאל זיי גייען אביסל ווייט איז די מענטשן וואס האבן געוואוינט נעבן מיכה האבן געזאגט פאר מיכה האלא איינער איז געקומען און אויפגעפיקט די גאנצע זאך די גאנצע מקדש די כהן די פעסל די אפוד די תרפים אלעס און זיי גייען קומט מיכה און ער לויפט זיי נאך ער זאגט האלא וואס גייט דא פאר זאגט ער וואס איז זאגן זיי וואס הייסט האסט גענומען מיין גאט די כהן וואס הייסט פרעגסט וואס איז זאגט נא, האבן זיי געזאגט בני דן, זייער אינטערעסאנט אזוי ווי ערמומית'דיג ווי זיי ענטפערן, זיי זיי זיי שטיל, זיי שטיל, אזוי האבן זיי געזאגט פריער פאר די כהן, שים ידך על פיך, ווייל ס'דא דא אנשים מרי נפש, זיי קענען פוגע זיין, ווען די אנשים מרי נפש זענען דאך זיי, אין אנדערע ווערטער, קום הער, אונז האבן זעקס הונדערט מענטשן מיט שווערדן, פארשטייסט ווער ס'איז ווער ס'גייט זיין גערעכט דא נאך די פייט, סאו, מאך א שווייג און שוין, ווייל האסט נישט קיין שאנס צו געווינען. און אזוי שטייט וירא מיכה חזקים המה ממנו, האט נישט צו וועם צו רעדן, איז ער אהיימגעגאנגען, פארלוירן זיין פעסל, און ס'איז געבליבן די פעסל פון דן. ביז דערווייל זענען זיי געגאנגען מיטן פעסל מיטן גאנצע זאך צו ליש און טאקע אויסגעפירט געווען טאקע עם שוקט ובוטח ס'איז נישט געווען קיינער וואס זאל זיי קומען העלפן און זיי האבן גענומען די שטאט האבן עס גערופן דן דאס איז די שטאט וואס הייסט דן אמאל פלעגט עס טאקע הייסן ליש און דארט אין דן האבן זיי געמאכט די פעסל און דא קומט א סורפרייז ווער איז געווען די כהן ווייל א גאנצע צייט האבן אונז גערעדט פון א לוי נישט געשטאנען זיין נאמען יונתן בן גרשון בן מנשה הוא ובניו זענען געווען כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ ס'איז פשט אז ביז די צייט פון די גלות עשרת השבטים איז געווען די פסל מיכה פאר די שבט דן און ווער איז יונתן בן גרשון בן מנשה זאגן חכמים מנשה די נו"ן איז דא תלוי בעצם שטייט דא יונתן בן גרשון בן משה דאס איז די אייניקל פון משה רבינו אליינס וואס ער איז סאם האו געווארן די כהן פון פסל מיכה וואס איז ממש א פלא ווי קומט משה רבינו'ס אייניקל זיין די כהן פאר א עבודה זרה אדער אפילו עס איז געווען א פסל לה'